משיחת י ז סיוון תשס ו. אזוי אויכעט איז דאס פארבונדן ווי דער אלטער רבי האט געזאגט אז מען דארף לעבן מיט דער פרשה פון דער וואך וואס דאס איז פרשת בהעלותך וואס אין דערויף דערמאנט מען שוין אין דעם נאמען אליין בהעלותך וואס דאס איז דאך אז דער נאמען פון יעדער טייל פון דער פרשה און פון יעדער פסוק פון דער פרשה און פון יעדער ווארט פון דער פרשה טייטשט מען אפ וואס אונטערשטרייכט דער ווארט בהעלותך וואס האט זיך געדארפט שטיין ווען דו וועסט אנצינדן בהדליקך אדער אן ענליכן אויסדרוק, דא נוצט דער פסוק דעם ווארט בהעלותך. את הנרות טייטשט רש"י גלייך אפ אז ווען איז דער אמת'ער אנצינדן פון א מנורה קדושה וואס שטייט אין בית המקדש דורך א כהן, איז דאס בשעת ס'ווערט אנגעצונדן אין אזא מין אופן אז שלהבת עולה מאליה. דער נר דארף אנקומען צו דעם אנצינדער, מער ניט ביי דעם אין דער ערשטע רגע ווען ער צינדט אן די ליכטל, דערנאך אבער צינדט ער דאס אן אין אזא מין אופן אז די ליכטל ברענט און לייכט פון זיך אליין, און נאך מערער דער לייכטן איז אין אזא מין אופן אז די ליכטיגקייט הייבט זיך אלץ העכער און העכער, ווי מען זעט דאס אויכעט אין משל אין אן איינפאכע ליכטל, בשעת מען צינדט אן די קנייטל און מען צינדט עס אן ווי ס'דארף צו זיין, ווערט גלייך די שלהבת

אין דער זאך פון חינוך און פון הדרכה, אז בשעת מען איז מדריך א עימיצן, אנהייבנדיג פון מדריך זיין זיך אליין, ווער רעדט נאך מדריך זיין און נעמען אויף זיך די אחריות פון א צווייטע אידישע נשמה וואס זי איז א חלק אלוקה ממעל ממש, באשטייט דער אמת'ער חינוך און די אמת'ע הדרכה. וואס ביי אידן איז דאס איז דער איינציגער חינוך און די איינציגע הדרכה, אז מען פועל'ט אויף זיך און מען פועל'ט אויף א צווייטן, אז לאחרי רגע הראשונה וואס מען האט מדריך געווען און געלערנט, און אנגעצונדן אין דעם משל ווי די זאך וואס מען האט אנגעצונדן אדער דער מענטש וועם מען האט מדליק געווען האט מען דעם מדליק געווען אין אזא מין אופן אז דערנאך דארף ער שוין נישט אנקומען צו א הילף פון א צווייטן ווארום מען האט אים מחנך געווען און מדליק געווען אין אזא מין אופן אז ער ווערט פון זיך אליין א נר להאיר א ליכט וואס מאכט ליכטיג דעם גאנצן ארום, און וואס האט אין זיך אויכעט אט א די תכונה, אז בשעת ס'דא ערגעץ וואו א ליכט וואס מאיזה סיבה משונה איז זי נאך ניט אנגעצונדן, גייט צו אט א די ליכט צו דער ליכט וואס איז נאך ניט אנגעצונדן, און וויבאלד אז דאס איז א נר פון א מנורה קדושה, צינדט ער אן אט א די ליכטל און מאכט דערפון א לייכטעדיגע ליכטל, און אויכעט א ליכטל וואס שלהבת עולה מאליה, און א ליכט וואס ווערט אויכעט א נר להאיר, נאך א ליכטל און נאך א ליכטל.

וואס דאס אונטערשטרייכט די וויכטיג די אינהאלט און די וויכטיגקייט און די עיקרדיגקייט אין די הדרכה פון יעדער מענטש מיט א צווייטן מענטשן אפילו ניט א איד, ער איז אבער מקיים שבע מצוות בני נח על אחת כמה וכמה ווען דאס רעדט זיך וועגן א גוי קדוש און ממלכת כהנים. וואס דאס איז דאך געווארן יעדערער פון אונז בתוך כלל ישראל אין זמן מתן תורתינו, וואס מען האט ערשט אויף פון דאס ניי געפייערט בחג השבועות אין דעם חודש השלישי אין וועלכן מיר געפינען זיך נאך איצטער, און דער גאנצער חודש איז פארבונדן מיט אוריאן תליתאי. מיט יעדער ענין אין תורה על אחת כמה מיט א עיקר'דיגער ענין בתורה, איז דאס אלס פארבונדן מיט דעם ענין ווי דערמאנט פריער, אויף מאכן פון יעדער זאך וואס פאר א זאך ס'זאל נישט זיין, אז דאס זאל זיין בהעלותך, דאס זאל זיך ציען אויף ווערן אלס העכער און העכער און אלס מער נענטער צו שמים ושמי השמים צו דעם אייבערשטן און געטליכקייט, און טון דאס אין אזא מין אופן מען זאל עכט משפיע זיין און ווערן א דוגמא חיה פאר דעם גאנצן ארום, וואס דאס איז דער חינוך אפילו אן א השתדלות בגלוי, דער עצם באווייזן א לעבעדיגן ביישפיל איז צייטנווייז דער בעסטער מיטל. אויף חינוך ווי ס'דארף צו זיין. אין דער פרשה גופא איז אויך דא א ספעציעלער חלק וואס האט א ספעציעלע שייכות צו יום השלישי, און ווי דער אלטער רבי דורך דעם ביאור פון דעם מיטעלן רבי'ן האט אונטערשטראכן, איז דערמיט במיוחד דארף מען לעבן ווען ס'קומט אט דער טאג, און ווי דערמאנט פריער, וויבאלד מען האט זיך צוזאמען געקליבן אין צוזאמענהאנג מיט עניני חינוך און הדרכה, איז דאך זיכער אז אין דער חלק פון דער סדרה איז זיכער דא א הוראה, תורה, און א הוראה, און א הוראה תורת אמת, אן אמת'דיגע הוראה. און א הוראה תורת חיים וואס מען קען איר אויסנוצן אין טאג טעגליכן לעבן אין עולם הזה הזה, כאטש אפילו אין תחתון למטה הימנו, וואס דא איז לויט דער ביאור די ערקלערונג פון נשיא דורנו פון רבי'ן דעם שווער, איז דאס אן אפענע הוראה. וואס אין דעם חלק פון דער פרשה רעדט זיך וועגן דעם ענין פון פסח שני, און ווי ער האט דאס אפגעצייגט אז פסח שני וואס דאס איז א טייל פון תורה, איז דאס א הוראה אז יעדער איד בכל המקומות, ובכל הזמנים זאל ער וויסן זיין אז ס'איז ניטא קיין פארפאלן, אפילו אז מ'איז געווען ניט אין א ריינסטן פארעם מאיזה סיבה שתהיה, אפילו אז מ'איז געווען בדרך רחוקה ניט אזוי נאנט צו אידישקייט. אפילו ווען דאס איז געווען לכם, דער יצר הרע האט איינגערעדט אז דאס איז זיין רצון, זאל ער וויסן זיין און זאל מודיע זיין יעדערן, און זאל לערנען מיט זיך און לערנען מיט אלעמען ארום זיך אז ס'איז ניטא קיין פארפאלן, אויב נאר ער וויל, דערפילט ער און מאנט בא תורה למה נגרע. כאטש אפילו ער איז געווען אין אזא מין צושטאנד, איז דאך דאס געווען אין א גענייטן אופן מצד דעם יצר בלתי טוב, אבער וואס פארוואס דען דארף ער ליידן דורך דערויף וואס זיין נפש אלוקית ליידט, און גלייך ווי ער זאגט למה נגרע, גיט דער אייבערשטער א ספעציעלע נייע מצוה כדי אים ארויסצוהעלפן און ער זאל קענען מקיים זיין אט די זאך וואס פריער איז ער געווען דערפון בדרך רחוקה אדער ניט קיין טהור, און אפילו ווען אים האט זיך אויסגעוויזן אז דאס איז לכם, איז ניט נאר אז דאס איז ניט געווארן פארפאלן חס ושלום, פארקערט, דאס האט אים געגעבן א געלעגנהייט ער זאל ביי זיך געפינען נייע כוחות און באנייטע כוחות, און נאך גרעסערע כוחות ווי ס'איז געווען איידער ער האט עפעס וואס פארפעלט.